מאנטאג האזינו, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות רוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, זכור ימות עולם, געדענק די טעג פון אמאל, בינו פארשטייט שנות די יארן דור ודור, פון אלע דורות, שאל אביך ויגדך, אויב דו האסט אליינס פארגעסן די טעג פון אמאל וואס דיין טאטע האט דיר דערציילט קענסטו אים איבערפרעגן און ער וועט דיך נאכאמאל דערציילן, זקניך, דיינע עלטערע, ויאמרו לך, און זיי וועלן דיר זאגן. זאגט רש י זכור ימות עולם, מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו, געדענק וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט די פריערדיגע דורות וואס זיי האבן דערצערנט פאר אים, בינו שנות דור ודור רעכנט ארויס צוויי דורות, איינס איז די דור אנוש, וואס זיי האבן געדינט עבודה זרה, שהציף עליהם מי אוקיינוס, וואס דער אייבערשטער האט געברענגט אויף זיי א פארשוועמונג פונעם אוקיינוס, און די צווייטע איז ודור המבול, וואס זיי האבן געזינדיגט מיט זנות, מיט גזל, ששטפם, זיי האט ער פארשוועמט אינגאנצן, דבר אחר, נאך א פשט, לא נתתם לבבכם על שעבר, זכור ימות עולם רעדט מען טאקע פון דער פארגאנגענהייט, אבער בינו שנות דור ודור רעדט מען פונעם צוקונפט. להכיר להבא, ער זאל עס אנערקענען אויף שפעטער, שיש בידו להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא רעדט מען אויכעט פון צוויי דורות, דער אייבערשטער קען ענק גוטס טון און ער קען ענק געבן די גוטע טעג פון משיח'ס צייטן און אויך די עולם הבא וואס דאס איז די וועלט פון נאך תחיית המתים. שאל אביך, לויט דעם פשט אז מען רעדט פון די ימות המשיח און עולם הבא, וואס האט מען צו פרעגן פון די עלטערן זיי האבן דאך אויך נישט געזען דאס, דאס איז דאך א זאך וואס גייט זיין, פאר דעם זאגט רש י אלו הנביאים, לויט דעם מוז מען זאגן אז דאס מיינט די נביאים שנקראים אבות וואס זיי ווערן אויך אנגערופן עלטערן כמו שנאמר באליהו אבי אבי רכב ישראל, און זקניך אלו החכמים, די קלוגע וואס זיי האבן געלערנט די תורה, און דארט האבן זיי געזען די גוטע זאכן וואס איז פארגעברייט פאר ימות המשיח און עולם הבא. ויאמרו לך, הראשונות. דאס איז די פשטות'דיגע פשט, מען וועט דיר זאגן וואס איז געווען פון פריער, און דאס איז שוין א המשך אויף די קומענדיגע פסוק וואס בהנחל עליון גוים טייטשט רש י ווייטער אויס אויף זאכן וואס זענען געווען אינעם אלטן אמאל. זאגט דער תרגום, אדכר יומין דמן עלמא אסתכל בשני דר ודר, שאל אבוך ויחוי לך סבך ויימרון לך. זאגט דער פסוק בהנחל עליון גוים, ווען דער אייבערשטער האט געמאכט ארבן פאר די פעלקער דאס וואס ס'קומט זיך זיי, איז די דור המבול האט ער אינגאנצן פארווישט, און אזוי אויכעט די דור אנוש, בהפרידו בני אדם, ווען ער האט פונאנדערשיידט צווישן די מענטשן פונעם דור הפלגה, האט ער זיי אבער נישט אינגאנצן אויסגעמעקט פון דער וועלט, נאר יצב גבולות עמים, ער האט אראפגעשטעלט די גרעניצן פון די פעלקער, למספר בני ישראל, איין פשט זאגט רש"י צוליב די צאל אידן וואס גייען ארויסקומען פון זיי, נאך א פשט לויט די צאל פון די אידן, ער האט אויסגעשטעלט ס'זאל זיין זיבעציג פעלקער זיבעציג שפראכן, אקעגן די זיבעציג קינדער, די זיבעציג נפשות, וואס זענען אראפגעגאנגען קיין מצרים מיט יעקב. ברענגט ער דא ארויס אין דעם פסוק די גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר אידישע קינדער, אז שוין פון אנהייב אן ווען ער האט געדארפט נקמה נעמען פון די דור הפלגה, האט ער אויסגערעכנט די נקמה אז ס'זאל קומען אויף אזא מין אופן ס'זאל נישט שאטן שפעטער פאר די קינדער פון יעקב.

היה בידו להעבירם מן העולם, ער האט זיי געקענט אויכעט אינגאנצן אויסמעקן פון דער וועלט, אבער ולא עשה כן, ער האט נישט געטון אזוי, אלא יצב גבולות עמים, קיימם, ער האט זיי געלאזט, ולא איבדם ער האט זיי נישט געמאכט פארלירן, ווייל למספר בני ישראל, בשביל מספר בני ישראל שעתידין לצאת מבני שם, פון די קינדער פון שם האבן נאך געדארפט ארויסקומען די צאל פון אידישע קינדער. ולמספר שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצרים הציב גבולות עמים שבעים לשון, דאס איז א ראיה אז מען האט איבערגעלאזט די דור הפלגה צוליב די אידן וואס גייען ארויסקומען פון זיי, ווייל דאס זעט זיך אז מען האט אויסגעשטעלט זיבעציג שפראכן אקעגן די זיבעציג נפשות וואס גייען אראפגיין מיט יעקב קיין מצרים. זאגט דער תרגום באחסנא עלאה עממיא בפרשותיה בני אנשא קיים תחומי עממיא למניין בני ישראל, זאגט דער פסוק, פארוואס האט דער אייבערשטער דאס געטון? כי חלק השם עמו, ווייל די טייל פונעם אייבערשטן, דאס איז זיין פאלק. וועלכע פאלק? יעקב. יעקב מיט זיינע קינדער וואס זיי זענען חבל נחלתו. רש"י טייטשט חבל א לשון פון א שטריק, וואס דאס איז צוזאמגעשטעלט פון דריי בענדלעך. אזוי איז אויך יעקב האט שוין געהאט זיין אייגענע זכות און די זכות פון זיין טאטן און פון זיין זיידן. אנדערע זאגן אז חבל מיינט פשוט א חלק, און מען רופט עס אן א שטריק ווייל מען פלעגט אויסמעסטן די חלקים מיט די שטריק. יעקב, דאס איז די חלק פון די נחלה פונעם אייבערשטן. זאגט רש"י כי חלק ה' עמו, למה כל זאת? לפי שהיה חלקו כבוש ביניהם, די אייבערשטער'ס טייל איז געוועזן באהאלטן צווישן די דור הפלגה, ועתיד לצאת, ס'איז געווען פארגעברייט ארויסצוקומען פון זיי, און מי הוא חלקו, דאס איז עמו, און מי הוא עמו, דאס איז יעקב חבל נחלתו, והוא השלישי באבות, די דריטער פון די אבות הקדושים, המשולש, וואס ער איז שוין געדריטלט, בשלש זכיות, ער האט דריי זכותים, זכות אבי אביו, זיין זיידן אברהם, וזכות אביו יצחק, און זכותו, הרי ג', כחבל הזה, אזוי ווי דער שטריק, שהוא עשוי בג' גדילים, ס'איז געמאכט געווארן פון דריי געפלאכטענע בענדלעך. ובניו היו לו לנחלה, נאר יעקב און זיינע קינדער זענען געווען די נחלה פונעם אייבערשטן, ולא ישמעאל בן אברהם, ולא עשיו בנו של יצחק. זאגט דער תרגום ארי חולקא ד השם עמיה, יעקב עדב אחסנתיה. זאגט דער פסוק, ימצאהו לויט רש י מיינט דאס, דער אייבערשטער האט געפונען יעקב'ס קינדער געטריי צו אים, בארץ מדבר, אין די לאנד פון די מדבר,

פארשטיין געגעבן די תורה, יצרנהו ער האט אים אפגעהיטן כאישון עינו אזוי ווי די שווארצאפל פון זיין אויג, לויט איין פשט גייט עס ארויף כביכול אויף די אויג פונעם אייבערשטן, ער האט געהיטן אידישע קינדער ווי ס'וואלט געווען די שווארצאפל פון זיין אויג, אדער ווי די רמבן זאגט, אזוי ווי א מענטש היט גוט אפ די שווארצאפל פון זיין אויג, אזוי האט דער אייבערשטער אפגעהיטן אידישע קינדער. די ספורנו זאגט, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אפגעהיטן די שווארצע אפל פון די אויג פון א מענטש, און ווייל ס'איז זייער הייקל און ס'קען זייער גרינג געשעדיגט ווערן, האט ער באשאפן א הייטל פון הויט אז ס'זאל עס ארומנעמען כסדר, אזוי האט דער אייבערשטער אויכעט ארומגענומען און באשיצט אידישע קינדער פון אלע פגעים רעים. זאגט רש י, ימצאהו בארץ מדבר, אותם זיי, נאר די קינדער פון יעקב, מצא לו נאמנים, האט ער געטראפן אז זיי זענען אים געטריי בארץ המדבר, שקבלו עליהם תורתו ומלכותו ועולו, זיי האבן אנגענומען זיין תורה, זיין מלוכה און זיין יאך, מה שלא עשו ישמעאל ועשיו, אנדערש איז אבער געווען די בני ישמעאל און די בני עשיו, שנאמר וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן, דער אייבערשטער איז ארום געגאנגען פרעגן צו זיי ווילן אויכעט נעמען די תורה, און זיי האבן געזאגט זיי דארפן עס נישט, און דערפאר האט דער אייבערשטער אויסגעקליבן נאר אין יעקב'ס קינדער, און נישט אין די קינדער פון עשיו און ישמעאל.

יסובבנהו, רעכנט ער אויס די חסדים און די טובות וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר אידישע קינדער דארט אין מדבר, שם דארטן סבבם האט ער זיי ארומגענומען והקיפם בעננים, מיט די וואלקענעס האט ער זיי ארומגענומען, וסבבם ער האט זיי אויכעט ארומגענומען בדגלים, מיט די דגלים, מיט די מחנות, לארבע רוחות צו די פיר זייטן פון די משכן, וואס דאס איז א געוואלדיגע גליסטעניש וואס די אידן האבן געזען וויאזוי די מלאכים רוען, האבן זיי געזאגט אונז וויל מיר אויך האבן אזעלכע דגלים, און דער אייבערשטער האט עס נאכגעגעבן, וסבבם ער האט זיי אויכעט ארום גענומען בתחתית ההר אונטערן בארג סיני שכפהו עליהם כגיגית, ער האט איבער געבויגן די בארג סיני אויף זיי אזוי ווי א ליידיגע פאס, און ער האט זיי געזאגט אז טאמער זיי וועלן נישט נעמען דעם תורה שם תהא קבורתכם, וואס דאס האט ער אויך געטון נאר צוליב אהבה, והראיה די אומות העולם וועלן שפעטער טענה'ן פארוואס האסטו נישט אונז באצווינגען צו נעמען די תורה. די אלע דרשות לערנט מען ארויס פון יסובבנהו, וויבאלד ס'שטייט צוויי בית'ן זאגט די ברטנורא, זעט מען פון דעם אז ס'איז מערערע ארומרינגלען, נישט נאר די עננים, נאר אויכעט די דגלים און אויכעט דעם תחתית ההר. יבוננהו זאגט רש י שם, דארט האט ער אים געגעבן צו פארשטיין און ער האט אים אויפגעבויט בתורה ובינה. יצרנהו, מנחש, שרף ועקרב, פון די אלע שלענג און עקדיסן וואס דרייען זיך אין די מדבר, ומן האומות, און אויך פון די פעלקער, קיינער האט נישט געקענט צוקומען צו די אידן, כאישון עינו הוא השחור שבעין, דאס איז די שווארץ חלק פונעם אויג, שהמאור יוצא ממנו וואס פון דארט קומט ארויס די שיין, די ליכטיגקייט, פון דארטן קומט די זעה-קראפט. ואונקלוס תרגם ימצאהו א וואס מיינט אויך די זאכן וואס דער אייבערשטער האט געטון גוטס פאר אידן, יספיקהו כל צרכו במדבר, דער אייבערשטער האט צוגעשטעלט אלע געברויכן אין די מדבר, כמו ומצא להם, וואס דאס מיינט אז ס'וועט זיין גענוג פאר זיי, אדער לא ימצא לנו ההר, ס'איז אונז נישט גענוג, זעט מען אז ימצאהו קען טייטשן א לשון פון צושטעלן אלע באדערפענישן.

שטייט אין שמואל ב' קאפיטל כ"ב, בצר לי ווען ס'איז מיר ענג געווען זאגט דוד המלך אקרא השם, האב איך גערופן צום אייבערשטן, ואל אלוקי אקרא, כ'האב גערופן נאר צו מיין באשעפער נישט צו עימיצן אנדערש. נאך א פשט זאגט דער רלבג, בצר לי אקרא השם, ווי אזוי האב איך גערופן דעם אייבערשטן, דורך דעם וואס כ'האב אנגעהויבן צו פארציילן זיין לויב, און נאכדעם, ואל אלוקי אקרא, אז כ'האב מתפלל געווען אויף מיין צרה צו אים.

זאגט דער פסוק, תיכף הייבט דער אייבערשטער אן נקמה צו נעמען פון מיינע שונאים, לויט רשי גייט דער פסוק ארויף אויף אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר אידישע קינדער במשך פון אלע דורות, נישט נאר פאר דוד המלך, ויתגעש ותרעש הארץ, די גאנצע וועלט און אלע אירע איינוואוינער האבן אויפגערודערט, אויפגעשטורעמט, מוסדות השמים ירגזו, די פונדאמענטן פונעם הימל האבן אויפגעציטערט, ויתגעשו, זיי האבן אויפגעשטורעמט און אויפגערודערט, כי חרה לו, ווען ס'האט זיך דערהיצט, כביכול די כעס פונעם אייבערשטן, נקמה צו נעמען פון זיינע שונאים. וואס מיינט דאס די מוסדות השמים? אדער מיינט עס די ערד, וואס דאס איז ווי די פונדאמענט פונעם הימל? די הימלען דרייען זיך ארום די ערד, אדער מיינט דאס די גרויסע בערג, וואס ס'קוקט אויס ווי זיי גרייכן ביזן הימל אריין, אז אפילו די גרויסע מעכטיגע בערג, און דאס איז א משל אויף די שטארקע שונאים וואס האבן זיך דערוואגט צו קומען מלחמה האלטן מיט אידן, אדער מיט דוד המלך, זיי אלע וועלן אויפציטערן פון די פורעניות וואס קומט זיי. זאגט די תרגום, ואתרגישת ארעא שכלולי שמיא זעו, ואתרכינו, ארי תקיף רוגזיה. זאגט דער פסוק עלה עשן באפו, ס'איז ארויפגעקומען כביכול א רויעך אין די נאז לעכער פונעם אייבערשטן, אזוי ווי ווען א מענטש צערנט אז ס'ווערט דערהיצט זיין גאנצע קערפער און ס'קומט אזוי ווי ארויס א רויעך דורך די נאז, ואש מפיו תאכל, די פייער וואס איז געקומען פון זיין מויל דאס האט פארלענדעט די שונאים, גחלים בערו ממנו, די קוילן

קולי ויט שמים וירד, דער אייבערשטער האט געגעבן א נייג אראפ די הימל צו די ערד, און ער האט אראפגענידערט תיכף נקמה צו נעמען פון די שונאים, וערפל תחת רגליו, אונטער די פיס כביכול איז געוועזן א נעפל מיט וואס ער האט פארטונקלט און חרוב געמאכט די גוים. זאגט דער תרגום. וארקן שמיא ואתגלי יקריה וענן אמיטתא כבש קדמוי. שטייט אין תהלים קאפיטל מ"ו. מען רעדט אין דעם קאפיטל פון לעתיד אין די צייטן פון די מלחמת גוג ומגוג, המו גוים, עס וועלן ברומען די פעלקער, מטו ממלכות, קעניגרייכן וועלן זיך נייגן און צאמלייגן, נתן בקולו ווייל דער אייבערשטער וועט געבן מיט זיין קול א געשריי, תמוג ארץ, די אלע איינוואוינער פון דער וועלט וועלן צעגיין פאר שרעק, נאך א פשט, זיי וועלן אלע אנטלויפן פאר פחד. זאגט דער תרגום, במיתן אוריתא לעמיה, אתרגישו עמיא, אזדעזעו מלכוותא כד ארים קליה, וכד יהב אוריתא לעמיה אתמוגגו יתבי ארעא. זאגט דער פסוק דעמאלטס וועט יעדער איינזען ה' צבקות עמני, דער אייבערשטער פון אלע הערשאפטן ער איז מיט אונז, ווייל פאר אונז אידן וועט גארנישט געשען, משגב לנו, דער וואס עס שטארקט אונז, דער איז דער אלוקי יעקב סלה, דער באשעפער פון יעקב און אלע זיינע קינדער אין דורות אויף ווייטער ביז אייביג. זאגט דער תרגום מימרא דה' צבקות בסעדנא תקוף לנא אלקא דיעקב לעלמין. זאגט דער פסוק, די אלע אידן וואס זיי וועלן איבערבלייבן, און אויך די חסידי אומות העולם וואס וועלן נישט פארטיליגט ווערן, יעדער וועט זאגן איינער צום צווייטן, לכו, גייטס, חזו, זעטס, מפעלות השם, די גרויסע ווערק פונעם אייבערשטן, אשר שם שמות בארץ, וואס ער האט געמאכט פארוויסטענישן אין די וועלט, די אלע גרויסע קעניגרייכן וואס האבן זיך פארמאסטן אקעגן ירושלים, זיי זענען אלע פארטיליגט געווארן.

קשת ישבר, דער אייבערשטער וועט צעברעכן די פיילנבויגן, וקצץ חנית, און ער וועט צעשניידן די שפיזן, עגלות, די וועגענער מיט וואס מען פלעגט ברענגען געווער אדער שפייז פאר די מיליטער, ישרוף באש, וועט דער אייבערשטער פארברענען מיט די פייער פון זיין צארן, וואס דאס וועט ברענגען א געווענליכע געהעריגע פייער ווי דער אייבערשטער האט צוגעזאגט, אש וגופרית, אמטיר עליו ועל אגפיו.

זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכת מועד קטן פרק א', משקין מען מעג אנטרינקען בית השלחין א דארשטיגע פעלד וואס די רעגן וואסער איז איר נישט גענוג, מען דארף כסדר צוברענגען נאך וואסער, מעג מען דאס אנטרינקען במועד, אין חול המועד, חול המועד מעג מען דאך טון א דבר האבד, אויב מען זאל דאס נישט אנטרינקען, וועלן קאליע גיין די אלע פירות וואס וואקסן, ממילא מעג מען דאס אנטרינקען אין חל המועד אויכעט. און ביי שביעות און די זעלבע זאך אין א שמיטה יאר, מעג מען דאס אנטרינקען, וויבאלד אויב מען וועט עס נישט טון, וועט די גאנצע פעלד קאליע גיין, און מען מעג דאס טון בין ממעיין שיצא בתחילה, פון א קוואל וואס איז נארוואס ארויסגעקומען, מען האט עס נאכנישט גענוצט ביז יעצט, וואלט געווען אפשר א הוה אמינא אז מען זאל זיך זארגן אז ס'וועט צאמפאלן די ווענט און מ'וועט עס קומען צוריקבויען וואס דאס טאר מען שוין נישט טון, זאגט ער כ'האב נישט מורא אויף דעם, און בין ממעיין שלא יצא בתחילה, סיי פון אזא מין קוואל וואס מען נוצט שוין לאנג, ס'איז נישט קיין פרישע זאך. זאגט די משנה, אבל אין משקין מען טאר אבער נישט אנטרינקען לא ממי הגשמים, נישט פון רעגן וואסער, ולא ממי הקילון, וואס דאס איז א טיפע גריב וואס איז א טרחה צו שעפן וואסער פון דעם און אנטרינקען די פעלד, און די מי הגשמים האט מען גוזר געווען אטו די מי קילון, ואין עושין עוגיות לגפנים, חל המועד טאר מען אויכעט נישט מאכן קיין גריבעלעך ארום די טרויבן ביימער אדער איילבירטן ביימער אז דאס זאל זיך אנפולן מיט וואסער, ווייל דאס איז א טרחי יסיירא. שמיטה מעג מען יא אנטרינקען פון מי גשמים, פון מי קילון, און מען מעג אויכעט מאכן די עוגיות ארום די ביימער, ווייל שמיטה מעג מען טון אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען א טרחה. די ברטנורא זאגט אפילו אז דאס וואס די משנה רעדט נאר פון בית השלחין לאפוקי בית הבעל, דאס איז נאר לגבי חול המועד, אבער שמיטה מעג מען אפילו אנטרינקען א שדה בית הבעל וואס די רעגן וואסער איז בעצם גענוג ער וויל נאר צולייגן נאך וואסער אז ס'זאל נאך בעסער ווערן. משנה ב', ר' אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית, חל המועד אדער שמיטה טאר מען נישט בויען א וואסער לויף וואס דאס רופט זיך א אמה ווייל ס'איז א אמה די ברייט און א אמה טיף, ווייל דאס קוקט אויס ווי מען באארבעט די פעלד אין שמיטה, און חל המועד איז עס פשוט א איבריגע טרחה, וחכמים אומרים עושין את האמה בתחילה בשביעית, שמיטה מעג מען דאס יא מאכן, זיי זענען נישט חושש אז ס'קוקט אויס ווי מען גראבט דא כדי צו אקערן, לויט די נימוקי יוסף, וויבאלד מען נעמט די זאמד און מען ווארפט עס ווייט אוועק, קוקט עס נישט אויס אזוי ווי מען טוט דא אקערן. און פונעם רמב"ם איז משמע אז אפילו מען זאל יא לאזן די זאמד דארט נעבן, מעג מען עס אויכעט טון, פשוט ווייל אנדערש וועט קאליע גיין דאס פעלד, ומתקנין את המקלקלת במועד. חול המועד טאר מען טאקע נישט מאכן קיין פרישע וואסער לויף, אבער אויב ס'איז געווען א אלטע און ס'איז אריינגעפאלן שטיינער מיט אנדערע זאכן מעג מען דאס פאררעכטן חול המועד, דאס איז שוין נישט אזא גרויסע טרחה. ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, אין די רשות הרבים פלעגן זיין גריבער פון פרישע וואסער צו טרינקען פארן עולם, איז אויב די ווענט האבן אנגעהויבן אריינפאלן, שטיינדעלעך פון די זייטן זענען אריינגעפאלן, מעג מען דאס פאררעכטן חול המועד? וחוטטין אותן, מען מעג עס אויכעט אויסקראצן און אויסרייניגן פון אלע שמוץ וואס פאלן דארט אריין. ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, חול המועד מעג מען ארומגיין פאררעכטן די וועגן וואס זענען ווינטער קאליע געווארן פון אלע רעגענעס, און מען לייגט נייע שטיינער און מען פארליימט דאס, און אזוי אויכעט די געסלעך און די מקוואות, אויב ס'האט פארלוירן די שיעור פון מ' סאה, ברענגט מען אריין פרישע מ' סאה, ועושין כל צרכי הרבים, זאגט די גמרא אז דאס איז מרבה אז אויב די רבים דארף יעצט א גרוב פון וואסער צו טרינקען, מעג מען עס אפילו גראבן לכתחילה, נישט נאר פאררעכטן. ומציינין את הקברות, מען גייט ארום חול המועד מיט צולאזטע קאלעך און מען צייכענט אן וואו ס'איז דא א קבר, כדי אז די מענטשן וואס דרייען זיך מיט תרומה און טהרות זאלן וויסן נישט צו גיין דארט. ויוצאין על הכלאים, און מען האט אויכעט דעמאלטס געדינגען ארבעטער פון די תרומת הלשכה געלט אז זיי זאלן גיין זיך אומקוקן אויב ס'וואקסט ערגעץ כלאים, האבן זיי עס אויסגעריסן, פארוואס טוט מען דאס פונקט חול המועד? ווייל דעמאלטס זענען אלע מענטשן פריי פון ארבעט קען מען טרעפן ארבעטער פאר ביליג, ממילא וועלן די תרומות הלשכה נישט דארפן צאלן אזויפיל געלט אויסצורייסן די כלאים. משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכים את המים מאילן לאילן, מען מעג חול המועד ציען וואסער פון איין בוים צום צווייטן, דאס איז נישט אזא גרויסע טרחה, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, מען טאר נאר נישט אנטרינקען דעם גאנצן פעלד, און מען רעדט דא פון א שדה בית הבעל וואס די רעגן וואסער איז עס גענוג, טאר מען נישט אנטרינקען דעם פעלד מיט אנדערע וואסער. זאגט די משנה, זרעים, אזעלכע זאמען, שלא שתו לפני המועד, וואס מ'האט זיי נאך גארנישט געגעבן קיין וואסער צו טרינקען פאר חול המועד, לא ישקם במועד, זאל מען זיי נישט געבן צו טרינקען חול המועד. אפילו ס'איז א בית השלחין, וועלן די פירות נאר קאליע גיין, אויב מ'האט עס שוין אנגעהויבן צו געבן צו טרינקען פאר יום טוב. אויב מ'האט נישט אנגעהויבן פאר יום טוב וועט עס נישט שאדן גיין אפילו איך וועל אויסווארטן און א גאנץ יום טוב נישט געבן צו טרינקען, דערפאר האלט די תנא קמא אז מ'טאר דאס נישט טון חול המועד. וחכמים מתירים בזה ובזה, די חכמים האבן יא מתיר געווען סיי אנצוטרינקען א בית הבעל ווייל אפילו ס'וועט נישט שאדן גיין, אבער דאך אז מ'טרינקט עס אן וועט דאך עס בעסער ווערן, זיי האבן געהאלטן אז מ'מעג אפילו הרווחה, בעסער מאכן, נישט נאר פארהיטן פון שאדן, און אויכעט אזא מין פעלד וואס מ'האט נאכנישט אנגעהויבן געבן צו טרינקען פאר יום טוב האבן זיי געהאלטן אז מ'מעג יום טוב אנהייבן אנצוטרינקען די פעלדער. שמועסט די ברטנורא אויס אויב דאס איז א פייכטע פעלד. וואס די ערד אליין איז נאטירליך פייכט, דעמאלס וועט דער תנא קמא מודה זיין אז מען מעג דאס חול המועד אנטרינקען, ווייל ס'האט א דין אזוי ווי א פעלד וואס מ'האט שוין יא אנגעהויבן אנצוטרינקען די זרעים נאך פון פאר יום טוב. משנה ד'. צדין מען מעג פאנגען את האישות, די מינע שרצים וואס זיי רופן זיך אישות, אונז וועמיר זעהן אין די גמרא אז דאס איז א מין בריה וואס האט נישט קיין אויגן, און זיי טוען גראבן לעכער אין די פעלדער, זיי מאכן קאליע די ביימער, מעג מען דאס פאנגען, ואת העכברים און די מייזן משדה האילן, סיי פון א ביימער פעלד ומשדה הלבן, סיי פון א תבואה פעלד, וואס דאס רופט זיך א ווייסע פעלד, ווייל ס'האט נישט קיין שאטן פון קיין ביימער, די זון מאכט אז די אלע תבואה זאל זיין ווייס. כדרכו, אזוי איז די גירסא אין די משנה פון די גמרא, אז מען מעג דאס געהעריג טון אויפן געווענליכן שטייגער, וואס אונז וועמיר זען אין די גמרא וויאזוי מען פלעגט עס מאכן געווענליך, סיי במועד און סיי ובשביעית. שמיטה וואלט געווען א הוה אמינא מ'טאר עס נישט טון, ווייל מען דארף גראבן אין די ערד כדי צו לייגן די נעצן, אזוי פלעגט זיין די סדר, זאגט ער דאך מעג מען עס טון, און די זעלבע זאך חול המועד, זאג איך נישט אז דאס הייסט א טירחא יתירה, דאס איז פשוט צו פארהיטן אז די פעלד זאל נישט קאליע גיין דורך די אלע בעלי חיים. וחכמים אומרים, משדה האילן פון א ביימער פעלד וואס דארט מאכן זיי גרעסערע שאדנס, כדרכו מעג מען עס טון אויפן געווענליכן אופן אן קיין שינוי, ומשדה הלבן פון א תבואה פעלד דארף מען דאס טון נאר שלא כדרכו, אונז וועמיר זעהן באלד אין די גמרא וואס דאס מיינט שלא כדרכו. זאגט די משנה ומקרין את הפרצה במועד חול המועד אז איינעמס גארטן האט זיך אויפגעבראכן די צוים, מעג מען דאס באדעקן אבער נאר מסדר זיין שטיינער איינס אויפן צווייטן, מען טאר דאס נישט פארליימען. ובשביעית בונה כדרכו אין די שמיטה יאר, אויב ס'האט זיך אויפגעבראכן די צוים וואס נעמט ארום דעם גארטן, מעג מען דאס געהעריג פארבויען, אפילו ס'זעהט אויס ווי ער מאכט א שמירה פאר די פירות און ער איז עס נישט מפקיר. ברטנורא שמועסט אויס אז אויב ס'האט זיך אויפגעבראכן די הויף ארום די הויז פון די מענטש וואס דעמאלטס קענען קומען גנבים און זיך איינברעכן אוועקנעמען זיין גאנצע פארמעגן מעג מען אפילו חול המועד געהעריג פארבויען. משנה ה'. ר' מאיר אומר, רואין את הנגעים בתחילה להקל אבל לא להחמיר. חול המועד מעג מען באטראכטן א נגע צום ערשטן מאל, אבער נאר כדי צו זאגן אז דאס איז טהור, מיקל צו זיין אויף דעם קרעציגן, ווייל דאס מאכט אים א שמחת יום טוב, אבער אויב מען זעט אז דער נגע איז א טמא'נע נגע, דארף דער כהן שווייגן, ער טאר אים נישט זאגן אז ער איז טמא, ווייל עס וועט אים צעשטערן די שמחת יום טוב. וחכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר, איינמאל ער באטראכט דעם נגע, ווייל ער וויל אים מיקל זיין, ער וויל זאגן אז דאס איז טהור, אויב ער זעט אבער אז דאס איז א טמא'נע נגע, איז ער געצווינגען צו זאגן אז דאס איז טמא, ער קען נישט שווייגן, ממילא זאל ער אינגאנצן נישט באטראכטן קיין נגעים אין יום טוב. ועוד אמר ר' מאיר, נאך א קולא האט ר' מאיר געזאגט לגבי דיני חול המועד, מלקט אדם עצמות אביו ואמו, א מענטש מעג חול המועד צאמקלויבן די ביינער פון זיין טאטע מאמע, וואס זיי זענען געווען באערדיגט אויף איין פלאץ, אבער ער וויל זיי יעצט אוועקפירן צו א פלאץ וואו זייערע עלטערן זענען באגראבן, עפעס א בעסערע בית החיים, מפני ששמחה היא לו, ס'איז א שמחה אז ער איז זוכה צו ברענגען זיינע עלטערן צו קבר אבות. ר' יוסי אומר אבל הוא לו, דאס איז א טרויער פאר אים אז ער קוקט זיך צו צו די ביינער פון זיינע עלטערן, ממילא זאל מען דאס נישט טוהן אין חול המועד. זאגט די משנה לא יעורר אדם על מתו, א מענטש זאל נישט דינגען א ספדן וואס ער זאל קומען און צאמרופן מענטשן מען זאל קומען קלאגן אויף א מת וואס איז שוין נפטר געווארן א לאנגע צייט צוריק, ולא יספידנו מיינט אז מ'זאל נישט דינגען איינעם מספיד צו זיין א מת וואס איז יעצט נפטר געווארן, קודם לרגל שלושים יום, אין די דרייסיג טעג פאר א יום טוב זאל מען נישט דינגען איינער מספיד צו זיין קיין מתים, ווייל פון דרייסיג טעג פאר יום טוב ווען מ'הייבט שוין אן צו לערנען די הלכות פונעם יום טוב לייגן שוין מענטשן אוועק געלט פאר צרכי יום טוב, און אז מ'וועט נעמען דאס געלט און אויסגעבן דארט פאר דעם מספיד וועט מען נישט איבערבלייבן מיט גענוג געלט פאר צרכי יום טוב. נאך א פשט, ווייל די טרויער פון דעם ספדן וועט איבערבלייבן, גאנצע דרייסיג טעג בלייבט מען טרויעריג נאכדעם וואס מען הערט א גוטן הספד, און ס'וועט אויסקומען אז אין יום טוב איז ער אויכעט טרויעריג, דארף מען אכט געבן אז פון דרייסיג טעג פאר יום טוב זאל מען נישט מאכן קיין הספדים. משנה ו', אין חופרין כוכין וקברות במועד. חול המועד טאר מען נישט גראבן קיין קברים פאר מענטשן וואס זענען נישט יעצט נפטר געווארן, נאר מ'וויל אנגרייטן אויף שפעטער אויב איינער וועט נפטר ווערן אין די צווייטע טעג יום טוב. כוכין מיינט אזאלעכע מערות וואס מ'פלעגט אריינגראבן לעכער אין די וואנט און דארט אריינלייגן די מתים, און קברות מיינט אזוי ווי געווענליך אראפגראבן אין די ערד. אבל מחנכים את הכוכין במועד, מען מעג אבער פאררעכטן אביסל אן עקזיסטירנדע כוך, אויב ס'איז געווען צו לאנג מאכט מען עס קערצער, אז ס'איז געווען קורץ מאכט מען עס לענגער ברייטער וויפיל ס'פעלט זיך אויס, דאס מעג מען יא טוען חול המועד. ועושין נברכת במועד, חול המועד מעג מען דאך וואשן געוויסע מענטשנ'ס וועש, מעג מען אויכעט מאכן אזא נברכת, אזא באסיין, א פלאץ ווי זיי פלעגן וואשן זייערע וועש, דאס איז נישט קיין גרויסע טרחה און מען מעג דאס טון חול המועד. וארון עם המת בחצר, א ארון מעג מען צוזאמשטעלן נאר אין דעם זעלבן חצר ווי די מת ליגט, ווייל אז דו'סט דאס מאכן ערגעץ אנדערש וועט מען מיינען אז דו טוסט אנדערע בוי ארבעט און מען וועט נישט וויסן אז דו טוסט עס פאר א מת. אויב דער מת איז געווען מפורסם, מעג מען טאקע איבעראל, יעדער ווייסט אז דו טוסט עס פאר דער וואס איז געשטארבן, און היינט וואס ס'איז דא קליינע קהילות, ווייניג מענטשן אין א שטאט, איז יעדער מת א מפורסם, זאגט די ברטנורא, מעג מען, אז ס'איז דא א מת, מעג מען איבעראל מאכן דעם ארון. רב יהודה אוסר צאמצושטעלן א ארון אין יום טוב, אלא אם כן יש עמו נסרים, נאר אויב ער האט שוין געהאט די גלאטע ברעטער פון פאר יום טוב, דעמאלטס מעג ער עס צאמקלאפן און מאכן דערפון א ארון אין חול המועד, אבער גיין נעמען גרויסע שטיקער האלץ און אויסשניידן דערפון ברעטער צו מאכן דערפון אן ארון, דאס טאר מען נישט, דאס איז צו א גרויסע טרחה. משנה ז'. אין נושאין נשים במועד, חול המועד טאר מען נישט חתונה האבן מיט קיין פרויען, לא בתולות, ולא אלמנות, ולא מייבמין, מען טאר אויך נישט מייבם זיין די ברודער'ס פרוי ווען די ברודער איז געשטארבן אן קינדער, מפני ששמחה היא לו, ווייל דאס איז א שמחה פאר אים, אז ער באקומט א פרוי וואס ער האט נאך קיינמאל נישט געהאט, און דאס איז א שמחה פאר אים, און מען טאר נישט אויסמישן די שמחה מיט די שמחה פון יום טוב, יעדע פון די צוויי זאכן פארלאנגט אז מען זאל זיך באזונדער פרייען דערמיט, און אז מען מישט אויס איינס מיט'ן צווייטן, נעמט מען אוועק און מען געבט זיך נישט געהעריג אפ מיט יעדע פון די שמחות. אבל מחזיר הוא את גרושתו, זיין אייגענע פרוי וואס ער האט אפגע'גט, וואס ווען ער נעמט איר צוריק איז עס נישט אזא גרויסע שמחה, דאס מעג מען טון חול המועד. זאגט די משנה ועושה אישה תכשיטיה במועד, א פרוי מעג מאכן אירע צירונגען אין חול המועד, צום ביישפיל זיך שמירן די אויגן, אדער לייגן א פארב אויפן פנים, און פארשידענע זאכן וואס זי טוט מיט אירע האר, דאס אלעס מעג מען טון חול המועד. ר' יהודה אומר, לא תסוד, איין זאך טאר זי נישט טון, ארויף לייגן קאלעך אויפן פנים, וואס מען לאזט דאס ליגן א שטיקל צייט, און נאכדעם נעמט מען עס אראפ, מאכט עס א קאליר אויפן פנים, מפני שניוול הוא לה, ווילאנג ס'ליגט אויף איר, טוט איר עס וויי, איז אפילו ווען מ'וועט עס אראפנעמען, וועט עס זיין א תכשיט, אבער גאנץ יום טוב וועט זי זיך ארומדרייען מיט א צער, פארדעם טאר מען דאס נישט טון. און דער נימוקי יוסף זאגט טאקע, אז אויב מ'וועט עס נאך אראפנעמען חול המועד אויכעט, און זי וועט נאך אביסל הנאה האבן פון דעם, אום יום טוב מעג מען, פונקט ווי מ'מעג צוגרייטן גרויסע סעודות לצורך יום טוב, הגם די צוגרייטונג אליין איז דאך א צער, ס'קאסט דאך כח, אבער וויבאלד מ'וועט הנאה האבן דערפון אין יום טוב מעג מען דאס טון, די זעלבע זאך מיט די תכשיטים. משנה ח, ההדיוט א פשוט'ער מענטש וואס ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי מ'קען מאכן א שיינע זוים אויף א בגד, ווען ער וויל ארויפבייגן א שטיקל בגד קומט עס נישט אויס גראד, תופר כדרכו, אזא איינער אויב ס'פעלט זיך אויס מעג ער חול המועד נייען אזוי ווי זיין געווענליכע סדר, והאומן, איינער וואס איז א פאכמאן, טאר ער נישט נייען געהעריג, נאר מכליב, ער דארף מאכן אז ס'זאל אויסזען אזוי ווי די ציינער פון א הונט, איינס ארויף און איינס אראפ, ער טאר עס נישט פארנייען אויפן געווענליכן אופן. ומסרגין את המיטות, זייערע בעטן פלעגן זיין פון שטריק וואס מ'האט געפלאכטן, מ'האט געלייגט שתי וערב, מעג מען דאס טוען אין חול המועד, רבי יוסי אומר ממתחין, נאר אויב מען האט שוין געהאט געוועבט די בעטן פון א לאנגע צייט פריער, און ס'איז שוין לויז געווארן מעג מען דאס אויסציען און באפעסטיגן, אבער גיין פריש פלעכטן די בעטן חול המועד דאס טאר מען נישט. משנה ט, מעמידין מען מעג אויפשטעלן, תנור, א אויבן וואס מען קען אויף דעם ארויף לייגן איין טאפ, וכיריים דאס איז א גרעסערע אויבן מען קען אויף דעם לייגן צוויי טעפ, וריחיים אדער א מילעכל, מען מעג דאס אלעס אויפשטעלן במועד אין חול המועד. רבי יהודה אומר, אין מכבשין את הריחיים בתחילה, א מילעכל דארף דאך זיין שטומפיג, מען פלעגט רייבן צוויי שטיינער איינס אויף די אנדערע און געלייגט די תבואה אינדערמיט, און אז ס'איז גלאט צורייבט עס נישט, טאר מען נישט נעמען א האמער און האקן אויף א מילעכל צום ערשטן מאל דאס צו מאכן שטומפיג, ווייל דאס איז א גרויסע טרחה, אויב ס'איז שוין געווען געמאכט פון פארדעם, ס'האט זיך נאר אויסגעריבן במשך די צייט און מען וויל עס מאכן אז ס'זאל זיין צוריק לעכעריג און שטומפיג, דעמאלטס מעג מען. אבער בתחילה טאר מען דאס נישט טון. משנה י. עושין מען מעג מאכן חול המועד מעקה א צוים לגג ארום די דאך, ולמרפסת, וואס דאס איז אז א וועג וויאזוי מען פלעגט ארויפגיין צו די צווייטע שטאקן, ס'איז געלאפן אזוי ווי א פארטש פארנט פון די אלע אריינגענג פונעם צווייטן שטאק, און מיט א לייטער פלעגט מען דורך דעם אראפגיין צום הויף, און וויבאלד ס'איז געווען העכער צען טפחים דארף דאך עס האבן א מעקה, מעג מען דאס מאכן חול המועד, אבער נאר מעשה הדיוט, דאס הייסט אז מען מעג אויפשטעלן די ציגל איינס אויפן צווייטן אן קיין ליים, אבל לא מעשה אומן, נישט קיין מעשה אומן, מען טאר עס נישט מאכן ווי א פאכמאן, און אויכעט פארליימען. שפין את הסדקין, זייערע דעכער פלעגן זיין פארליימט אז ס'זאל נישט אריינקומען די רעגן וואסער, און אויב ס'האט זיך געמאכט א שפאלט מעג מען דאס איבערשמירן און נאכאמאל פארליימען אז ס'זאל נישט אריינקומען די רעגן וואסער און ס'וועט אים שאדן מאכן דארט אין שטוב. ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל, לערנט די גמרא פשט, מיט די הענט און מיט די פיס מעג מען דאס אויסגלעטיגן, אזוי ווי כאילו מען באנוצט זיך מיט א מעגילה, וואס דאס איז א האלצערנע רינדעכיגע כלי מיט וואס מען פלעגט גלאט מאכן די דעכער, מען מעג נישט נוצן קיין מעגילה, מען מעג נאר נוצן די הענט און די פיס כעין מעגילה, אבל לא במחלצים, מען טאר נישט נוצן אזא אייזערנע כלי וואס דאס איז ספעציעל געמאכט פאר דעם, ס'האט געהאט אזא אנכאפער, און דאס טאר מען נישט נוצן, און דער נימוקי יוסף זאגט אז כל שכן א מעגילה, וואס דאס איז א האלצערנע רינדעכיגע כלי וואס דאס איז געמאכט געווארן אויסצוגלעטן די דעכער, דאס טאר מען זיכער נישט נוצן, נאר מיט די הענט און מיט די פיס מעג מען רייבן אז ס'זאל ווערן גלאט און פארשטאפט ווערן די לעכער. זאגט די משנה, הציר, דאס איז די פיסל, די אנגל אויף וואס די טיר דרייט זיך אינעם שוועל, והצינור, דאס איז די לאך וואס די טיר גייט אין דעם אריין, והקורה, און די באלקן פונעם הויז, אדער די אויבערשוועל, והמנעול, און די שלאס פונעם טיר, והמפתח, און די שליסל, שנשברו, וואס איינע פון די זאכן האבן זיך צעבראכן, מתקנן במועד, מעג מען דאס פאררעכטן חול המועד, אז מען וועט נישט קענען צומאכן דעם טיר, וועלן דאך די גנבים אריינקומען, ס'איז א שטארקע צורך יום טוב, ובלבד שלא יכוון מלאכתו במועד, ער זאל נישט אויסרעכענען צו טוהן די ארבעט חול המועד, ער וועט עס אוועק לייגן פון אינמיטן די יאר, ווייל חול המועד איז ער פריי פון די ארבעט וועט ער עס דעמאלטס טוהן, דאס טאר מען נישט. פירט די משנה אויס, וכל כבשין, אלע ווייקונגען, צום ביישפיל פיש אדער גרינצייג, וואס מען פלעגט איינווייקן אין זאלץ און עסיג, שהוא יכול לאכול מהם במועד, ס'דארף זיך נישט צו לאנג ווייקן, אז מ'וועט עס אנהייבן ווייקן חול המועד וועט מען עס נאך קענען עסן אין יום טוב, כובשן, מעג ער דאס איינווייקן אין חול המועד, אבער אויב מ'וועט נישט קענען עסן דערפון אין יום טוב, טאר מען דאס נישט איינווייקן, ווייל דאס הייסט אזוי ווי מ'קאכט עס, אדער אזוי ווי מ'ארבעט עס אויס, און אז ס'איז נישט פאר צורך יום טוב טאר מען דאס נישט טון חול המועד. זאגט די גמרא אין מועד קטן דף ו' עמוד ב', צדין את האישות איז געשטאנען אין די משנה, מאי אישות, וואס איז דאס? אמר רב יהודה בריה, א באשעפעניש שאין לה עיניים, ס'האט נישט קיין אויגן, און ס'גראבט אין די ערד און ס'מאכט קאליע. אמר רבא בר ישמעאל ואיתימא רב יימר בר שלמיא, מאי קרא וואו טרעפט מען דעם מין בעל חי אין פסוק, כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת בל חזו שמש, די פסוק רעדט דארט פון רשעים, זאגט ער אז זיי זאלן צעגיין אזוי ווי דער שנעק וואס ווען ער קומט ארויס פון זיין הייטל, פון זיין האלטער, צעגייט ער און ער צערינט, און אזוי ווי דער אשת, דער אישות, וואס וויבאלד ער קען נישט זען גיבט ער א פאל אראפ און ער שטארבט אוועק, אזוי זאל זיין די רשעים. תנו רבנן, צדין את האישות את העכברים, מען מעג פאנגען די אישות און די מייז משדה הלבן און משדה האילן כדרכו, אזוי ווי די סדר פלעגט זיין, ומחריבין חורי נמלים, מען מעג אויך חרוב מאכן די לעכער פון די מערעשקעס, ווייל זיי טוען אויך קאליע מאכן דעם פעלד, כיצד מחריבין, וויאזוי מאכט מען חרוב די לעכער פון די מערעשקעס? רבי שמעון בן גמליאל אומר, מביא עפר מחור זה, ער ברענגט זאמד פון איין לעכל, און ער ברענגט מיט די מערעשקעס פון דארט, ונותן לתוך חור זה, און ער לייגט עס אריין אין דעם לעכל דא, והן חונקין זה את זה, די מערעשקעס, וויבאלד זיי דערקענען נישט דעם גערוך פון די זאמד, באטראכטן זיי די אנדערע מערעשקעס פאר שונאים, און זיי דערווערגן זיך איינער דעם צווייטן, און אזוי ווערט די פעלד אפגעהיטן פון די שאדן. אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי והוא דאס איז נאר דקאי אויב די צוויי לעכער שטייען בתרי עברי נהרא אויף צוויי אנדערע זייטן פונעם טייך דעמאלטס קענען נישט די מערעשקעס פון איין זייט די גערוך פון די לאך פון די צווייטע זייט והוא דליכא גשרא דאס איז אויכעט נאר אויב ס'איז נישט דא א בריק וואס פירט אדורך דעם טייך ווייל אויב ס'איז דא א בריק זענען זיי שוין אמאל אריבערגעגאנגען און זיי קענען זיך אויס מיט דעם גערוך והוא דליכא גמלא, עס איז אפילו נישט דא א דינערע בריק, והוא דליכא מצרא, דאס איז גאר א דינע בריק וואס מען קען אפילו נישט אדורך גיין אויף דעם בריק אליינס נאר אז מען כאפט זיך אן מיט א שטריק וואס ציט זיך פון העכער דעם. עד כמה? ווי ווייט זאלן זיין אפגערוקט די צוויי חורי נמלים איינס פון צווייטן אז זיי זאלן נישט דערקענען דעם גערוך? עד פרסה, ביז א פרסה, איז רש"י לערנט אפילו ווען עס איז שוין דא די וואסער אינדערצווישן און עס איז נישט דא קיין בריק, אבער אויב איז עס אין די פרסה, דערקענען זיי דעם גערוך פון אזוי ווייט אוועק. תוספות לערנט איין וועג, אז די עד פרסה מיינט אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין וואסער. אויב ס'איז אזוי אפגערוקט אז ס'איז דא א פרסה צווישן איינס און די אנדערע, דארף שוין נישט זיין קיין וואסער, און ס'קען אפילו זיין גלאט ערד, און דאך דערקענען זיי נישט דעם גערוך פון דעם אנדערן לאך. ס'איז געשטאנען אין די משנה, ביי אונז איז באמת געשטאנען וחכמים אומרים, אבער אין די גמרא איז דא א ספרים אחרים אז רבי יהודה אומר, משדה האילן מעג מען פאנגען די אישות און די עכברים כדרכו, און משדה הלבן, וואס דארט איז די שאדן נישט אזוי גרויס, מעג מען נאר שלא כדרכו. תנו רבנן כיצד כדרכו, וויאזוי איז די געווענליכע סדר צו פאנגען די בעלי חיים? חופר גומא, ער גראבט א גריב, און דער נמוקי יוסף זאגט אז די גריב מאכט מען נאר כדי עס זאל זיך פארזאמלען אסאך פון די בעלי חיים אויף איין פלאץ, און ער לייגט אפילו אהין צו עסן אז זיי זאלן אהין קומען, ותולה בה מצודה, און נאכדעם מאכט ער אז אויפן וועג ארויס פון די גריב דארף מען אדורך גיין א נעץ, און דארטן כאפט מען זיי אריין. כיצד שלא כדרכו, וואס הייסט דאס נישט ווי די געווענליכע אופן פאנגט מען זיי? נועץ שפוד, ער האקט אריין א שפיז ומכה בקרדום, און ער האקט אויף דעם מיט א האק, ומרדה האדמה מתחתיה, און ער צוברעכט אזוי די ערד פון אונטער דעם, איז רש"י לערנט אז מען פאנגט בכלל נישט די אישות מיט די עכברים אויף דעם אופן, נאר מען האקט אריין א נאגל און מען צושפלעטערט זיי דארט, מען הרג'עט זיי דארט אויפן פלאץ, דאס הייסט שלא כדרכו. אנדערע ראשונים לערנען אבער אז דאס איז א שלא כדרכו'דיגע וועג צו מאכן א גומא, וואס מען האקט מיט דעם שפיר אהער אהין ביז ס'ווערט א גריב, איינמאל ס'איז שוין דא א גריב לייגט מען אריין דעם מצודה דעם נעץ און אזוי טוט מען זיי פאנגען. תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשאמרו ווען די חכמים האבן געזאגט אין די משנה, משדה לבן מעג מען נאר פאנגען שלא כדרכו, לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, אויב די תבואה פעלד איז נאנט צום שטאט, איז עס נישט אזא גרויסע שאדן, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, אויב די תבואה פעלד איז נאנט צו א ביימער פעלד, מעג מען פאנגען די בעלי חיים אפילו כדרכו, ווייל אויב נישט, שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות, זיי קענען זייער גרינג אריבערשפרינגען פון די תבואה פעלד צו די ביימער פעלד, און דארט וועלן זיי אנמאכן גרויסע שאדנס. זאגט די זוהר הקדוש אין פרשת וילך, אמר רב יהודה, שטייט א פסוק ובוזי יקלו, די וואס פארשעמען מיך, די וועל איך פארשעמען. מאן דלא ידע לאוקיר למאריה, דאס מיינט איינער וואס ער ווייסט נישט צו מכבד זיין זיין באשעפער ולא אתכוון באמן, ער האט נישט אינזין ביים ענטפערן אמן, דתנינן ווייל אונז האבן געלערנט גדול העונה אמן יותר מן המברך, דער וואס ער ענטפערט אמן איז מער ווי דער וואס זאגט די ברכה, והא אוקימנא קמיה דרב שמעון דאס האט מען איינגעזעצט שוין פאר רב שמעון דאמן משיך ברכאן ווען מען זאגט אמן טוט מען מושך זיין ברכות ממבועא פון דעם קוואל פון די מידת הבינה למלכא צום קעניג די מידת התפארת וממלכא פון די מידת התפארת למטרוניתא דא כנסת ישראל דאס די מידת המלכות ובאתוון גליפין דרב אלעזר אין די אויסגעקריצטע אותיות פון רב אלעזר האבן מיר געלערנט מאלף למם אמן איז דאך אלף מם ענדע נון מען טוט אראפציען ברכות פון דעם אלף וואס דאס איז חכמה צו דעם מם וואס דאס איז בינה וממם לנון פון בינה צו תפארת און מלכות

מאי אגר להו לישראל דגרמין האי וואס איז די שכר פאר די אידן וואס זיי טוען דאס גורם זיין, אגר להו זיי באקומען א שכר בעלמא דין אויף די וועלט און בעלמא דאתי אויף יענע וועלט, בעלמא דין אויף די וועלט איז זייער שכר אזוי, בשעתא דעאקין להו לישראל, ווען מען טוט זיי אנטון צרות,

פונקט ווי די אידן האבן אויפגעעפנט די טויערן פון ברכות כך השתא פתחו שערים אזוי זאל מען יעצט עפענען פאר זיי די טויערן, ותתקבל צלותהון, ס'זאל אנגענומען ווערן זייער געבעט מאינון דעאקין להו, ווען זיי זענען מתפלל געראטעוועט צו ווערן פון די וואס טוען זיי אן צרות. האי די שכר איז בעלמא דין אויף די וועלט, בעלמא דאתי מאי אגריה וואס איז זייער שכר אויף יענע וועלט, דכד יפוק בר נש מהאי עלמא, דהוה שומר לאתבא אמן, ווען דער מענטש וואס ער האט אפגעהיטן צו ענטפערן אמן גייט ארויס פון די וועלט, מאי שומר, וואס הייסט ער איז געווען א שומר, כלומר נוטר ההיא ברכה דאמר ההוא דמברך, ער האט אפגעווארט און אפגעהיטן די ברכה וואס דער בענטשער האט געזאגט, ומחכה ליה האט אים אויסגעווארט לעשו ואומיין צו ענטפערן אומיין דערויף כמו דאיצטריך, אזוי ווי ס'פעלט זיך אויס, נשמתיה סלקא גייט זיין נשמה ארויף, ומכרזי קמיה מען רופט אויס פאר אים פתחו שערים קמיה, עפנטס אויף די טויערן פאר אים, כמה דאיהו הוה פתח תרעין כל יומא כד הוה שומר אמנים פונקט ווי ער האט געעפנט יעדן טאג די טויערן מיטן אפווארטן צו ענטפערן אמן. אמר רבי יוסי אמר רבי יודא מאי אמן, וואס איז די איבערטייטש פון די ווארט אמן? אמר רב אבא הא אוקמוה כולא דאס האט מען שוין אלעס איינגעזעצט, אמן אקרי מבועא, דאס איז די מידת הבינה,

דנגיד וואס ציט זיך פון תפארת צו מלכות ונפיק און ס'גייט ארויס אמן אקרי, דאס ווערט אויכעט אנגערופן אמן. דתנינן האבן מיר געלערנט מן העולם ועד העולם, עולם דלעילא די אויבערשטע וועלט עולם דלתתא די אונטערשטע וועלט, אוף הכא די זעלבע זאך דא, אמן ואמן, מיינט עס אויכעט אמן דלעילא, וואס דאס איז די מדת הבינה, און אמן דלתתא, וואס דאס איז די מדת המלכות,

זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ו', נוטל אדם ידיו שחרית, א מענטש קען זיך וואשן די הענט אינדערפרי, ומתנה עליהן כל היום, ער נעמט זיך אויס אויף דעם אז ס'זאל זיין ריין א גאנצן טאג, ואינו צריך ליטול את ידיו לכל אכילה ואכילה, און ער מוז זיך נישט וואשן יעדע מאל ער וויל גיין עסן, והוא און דאס איז נאר שלא יסיח דעתו מהן, ער טאר נישט מסיח דעת זיין פון די ריינקייט פון די הענט, אבל אבער אם הסיח דעתו מהן, ער האט מסיח דעת געווען אינמיטן טאג, צריך ליטול ידיו בכל עת שצריך נטילה דארף ער זיך וואשן די הענט יעדע מאל מען דארף זיך וואשן. זאגט דער רמב"ם לט אדם את ידיו במפה א מענטש קען איינהילן זיינע הענט אין א טיכל ואוכל בהם פת און עסן דערמיט ברויט או דבר שטיבולו במשקה אדער עפעס וואס מען טונקט איין אין א געטראנק אף על פי שלא נטל ידיו אפילו ער האט זיך נישט געוואשן די הענט. המאכל לאחרים, איינער וואס געבט צו עסן פאר אנדערע, אינו צריך נטילת ידיים דארף ער זיך נישט אליין וואשן די הענט, והאוכל, אבער דער וואס ס'עסט אליין, צריך נטילת ידיים דארף זיך יא וואשן די הענט, אף על פי שאחר נותן לתוך פיו ואינו נוגע במאכל, אפילו ער אליין רירט נישט צו דאס עסן, נאר איינער פיטערט אים אין מויל אריין, דארף אבער דער עסער זיך וואשן די הענט. והוא הדין דאס איז אויך לאוכל במגריפה, איינער וואס עסט מיט א לעפל צו מיט א גאפל, שצריך נטילת ידיים, אפילו ער קומט נישט אין בארירונג מיט די עסן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, רעדט ער דא פון דעם פיפטן חלק פון די כת החניפים, איש א מענטש, כי יאמינו בני אדם בדבריו, מענטשן גלייבן אים אויפן ווארט, וסמכו כל השומעים על מאמריו, אלע פארלאזן זיך אויף וואס ער זאגט, והוא יתכוון, און ער האָט אין זין לנשא צו דערהייבן אחד העם, איינעם פונעם פאָלק או גואלו הקרוב אליו, איינער וואָס איז אַ משפּחה מיט אים, באהבתו אותו, ווייל ער האָט יענעם ליב. ויאמר עליו, זאָגט ער אויף יענעם, כי הוא איש חכם, אַז יענער איז אַ קלוגער מענטש, און דערווייל, והוא בן לא חכם, ס'הייבט זיך נישט אָן, ער איז נישט קיין קלוגער. והיה לפוקה וצור מכשול, דאס ברענגט צו מכשולות, כי יסמכו על הוראותיו, מען וועט זיך פארלאזן אויף זיינע פסקים, ועל פיו יהיה כל ריב, מען וועט דאך גיין פראווען ביי אים דין תורות, ויעות משפט, יענער וועט פארדרייען די משפטים ואת העולם יחריב, ער וועט חרוב מאכן די גאנצע וועלט. וכן אזוי אויך, כי יאמר על איש, אז ער דרוקט זיך אויס אויף א מענטש, כי הוא נאמן רוח, אז ער איז א באגלייבטער טראסטבארער מענטש, ולא הכירו, דערווייל קען ער אים אפילו נישט, אם הוא איש אמונים צו ער איז טאקע א באגלייבטער מענטש, או בן לא אמון בו, אדער א זון וואס מען קען אים נישט טראסטן, איז ואולי ישמע השומע, דער וואס ער הערט פון אים אז ער איז א איש נאמן, ויפקידהו על ביתו וועט ער אים אויפנעמען אויף זיין שטוב וכל יש לו יתן בידו, ער וועט אים אויפנעמען אלס אפוטרופוס אויף אלע זיינע נכסים, און דערווייל וכחש בו דער נישט באגלייבטער מענטש וועט לייקענען אין אים לאמר צו זאגן לא ראיתיך איך האב דיך קיינמאל נישט געזען, און ער וועט אים שאדן מאכן די גאנצע פארמעגן. ואמרו רבותינו, כל המעמיד דיין שאינו הגון, ווער ס'נעמט אויף א אומפאסיגער דיין, כאילו נטע אשרה, איז כאילו ער האט איינגעפלאנצט א לינדן בוים. איז במקום תלמיד חכם, אויב ער האט דאס געטון אויף אזא מין פלאץ ווי ס'איז דא א תלמיד חכם, איז כאילו נטעו אצל מזבח, כאילו ער האט גענומען א לינדן בוים וואס מ'דינט צו דעם עבודה זרה, און דאס איינגעפלאנצט לעבן א מזבח. והיה, ס'איז שוין אמאל געווען מי שהקים לראש, בימים הראשונים, מי שאינו ראוי להורות, אין די פריערדיגע טעג איז געווען איינער וואס ער האט אויפגענומען א דיין, וואס ער איז נישט געווען פאסיג פאר דעם אמט, וקראו עליו האט מען געליינט אויף אים מקרא שכתוב, דעם פסוק אין חבקוק, הוי אומר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם, הוא יורה, אזא איינער קען דען פסק'נען, הנה תפוש זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. ועתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע ממעמידיו דער אייבערשטער וועט באשטראפן די וואס האבן אויפגעשטעלט די אומפאסיגע דיינים, שנאמר, שטייט דארט נעבן דעם פסוק והשם בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ.